מידה יד א', האחת עשרה, די עלעפטע מידה איז חסד לאברהם, דורך נשמת הקדוש רבי משה בר רבי יעקב, די בעל תומר דבורה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אונז זאלן מיר אלע געהאלפן ווערן מיט כל משאלות לבנו לטובה בזכות דעם גרויסן צדיק, און מ'זאל זוכה זיין נאכצוגיין די דרכי השם. האחת עשרה, די עלעפטע מידה איז חסד לאברהם, דער באשעפער פירט זיך אויף מיט די קינדער מיט די מידות פון חסד צו די קינדער פון אברהם אבינו, דאס מיינט אזוי, הם המתנהגים בעולם, זיי פירן זיך אויף אין די וועלט לפנים משורת הדין, אידן וואס פירן זיך אויף מיט די לפנים משורת הדין כאברהם אבינו, די הארץ איז אפן פאר יעדן איינעם, די הארץ איז ווייך, זיי נעמען יעדעם, זיי העלפן יעדעם, זיי טוען מיט זיי מיט א מורא'דיגע מורא'דיגע. ווארעמקייט טוט מען זיך באנעמען מיט מענטשן, מען טוט חסד, מען טוט מצוות, מען לערנט מיט די גרעסטע מסירות נפש, מען דאווענט מיט די גרעסטע מסירות נפש, די קאפ טוט וויי און מען גייט לערנען, ס'איז, מען איז פארקילט, מען גייט אין בית מדרש דאווענען, מען האט נישט קיין כח, מען העלפט יענעם שלעפן די פעקלעך, דער מענטש גיט פון זיך אוועק אין אלע הינזיכטן, אין תורה, אין עבודה, אין גמילות חסדים, אין אלע תרי"ג מצוות, און אלעס וואס דער מענטש טוט אין מצות עשה מצות לא תעשה נאר מיט מסירות נפש, ער רייסט פון זיך, גם הקדוש ברוך הוא איז השם יתברך מתנהג עמהם פירט זיך מיט די מיני אידן לפנים משורת הדין, אינו מעמיד עמהם, ער טוט נישט שטעלן זיך מיט זיי הדין די דין איז על תוקפו אויף זיין שטארקייט, אף לא כדרך היושר, דער באשעפער קוקט אויך נישט ווי דער יושר וואלט געווען, דאס מיינט אזוי. דער מענטש, דער דער בעל מסירת נפש, דער איד א צדיק, ער איז דורכגעפאלן, אין קיין מין עבירה. איז קען דער באשעפער זאגן אזוי, דער מענטש איז א געוואלדיגע יונגערמאן, ער טוט לפני ולפנים משורת הדין, ער טוט אנבעליוועבל זאכן, אבער יושר איז יושר, ער האט חוטא געווען, איך וועל טאקע נישט גיין מיט תוקף הדין, אבער כאטש דרך יושר, זאגט דער באשעפער, ניין, איך גיי נישט גיין אויף דרך יושר, אלא מידה כנגד מידה, וואס טוט מען דא, אלא נכנס עמהם, דער באשעפער גייט אריין מיט זיי לפנים מן היושר, מער ווי די יושר איז, כמו שהתנהגו הם אזוי ווי זיי פירן זיך, דיין הנהגה בעולם איז דו טוסט א מצוה מיט א ברען, דו קאכסט ביים דאווענען, דו קאכסט א שבת, דו קאכסט מיט א מצוה, דו טוסט א מצוה, דו געסט זיך א שוויץ, דו געסט דיך אוועק פון זיך, דו געסט דיך ממש אוועק פאר די הייליגע באשעפער. אוי האסט חוטא געווען, דו ביסט דורכגעפאלן, נישט קיין פראבלעם מיין טייער קינד, איך וועל מיך מרחם זיין מיט דיר נישט נאר מיט די מידת היושר, נאר מיט די מידה פון לפנים משורת הדין, איך וועל שוין טרעפן גענוג מלאכים וואס זאלן ממליץ טוב זיין ביי דיר, און מ'וועט טרעפן גוטע מליצות טוב פאר דיר, אז חס ושלום מיט דיר ס'זאל דיר נישט קומען קיין עונש. והיינו חסד לאברהם, דאס מיינט חסד לאברהם. הקדוש ברוך הוא, דער הייליגער באשעפער, מתנהג במידת חסד פירט זיך מידת חסד עם אותם, מיט די מענטשן כמו שהם כמו אברהם, וואס זיי זענען אזוי ווי אברהם אבינו בהנהגתם מיט זייער פירונגען. יעצט דארף מען עפלייען די מידה פארן מענטש, וואס דארף די מענטש טון דא? גם האדם, די זעלבע זאך דארף זיין מיט יעדע מענטש, עם היות שעם כל האדם, אז כאטש ביי יעדע מענטש יהא מתנהג וועט זיך א מענטש פירען בצדק וביושר ובמשפט, בצדק מיינט מיט גערעכטיגקייט, מיט יושר מיט גלייכקייט, און משפט מיט דין, עם הטובים והחסידים, דו זעסט א גוטע מענטש, א חסיד, א ערליכע מענטש, תהא הנהגתו לפנים משורת הדין, זאל דיין הנהגה זיין פאר דעם וואוילע איד, פאר די חסיד, זאל זיין לפני ולפנים משורת הדין, דאס מיינט, דו זעסט א איד א בן תורה, זעסט א איד וואס האט מדריגת התפילה, א איד וואס איז א שטארקער בעל חסד, מיט דעם מענטש דארף מען אסאך מער העלפן, למשל דער בעל חסד, ער העלפט גאנץ כלל ישראל, און ער האט פון דיר געבארגט טויזנט דאלער, און אוי, ער האט דיר נאכנישט אפגעצאלט. איז בעצם קענסטו שרייען דו ביסט א גוט אויף מיין חשבון, און בעצם ביושר דארף ער דיך צוריקגעבן די טויזנט דאלער. אבער ווען א מענטש זאל זיך אפשטעלן אינמיטן טראכטן ניין וואס זאל דער מענטש טון מיט די טויזנט דאלער, ער האט געהאלפן צען משפחות מיט שיכלעך פאר די קינדער פאר יום טוב, דארף דער מענטש, ער איז א גוט אויף מיין חשבון טאקע, אבער ער האט דאך געטון א גוטסקייט, ער האט געטון א חסד, זיך אוועק געבן די חסד, האב אביסל געדולד מיט אים, ווארט, רוף נישט, רוף נאך נישט אין דין תורה, געב נאך א צוויי חדשים, געב נאך א דריי חדשים, גיי לפנים משורת הדין. ואם לשאר האדם היה סבלן קצת, אויב צו א פשוט'ע מענטש וואס איז א פשוט'ע וואוילע איד ביסטו א סבלן קצת, לאלו יותר ויותר, צו די מענטשן וואס טוען פאר'ן באשעפער, די מענטשן וואס טוען לפנים משורת הדין, זאלסטו זיין א גרעסערע סבלן, ער איז דיר שולדיג געלט, ווארט נאך אביסלע, וירחם עליהם, האב רחמנות אויף זיי.

וצריך שיהיו אלו די מינע מענטשן, באקאנט יעדע איד דארף וויסן אז די מינע מענטשן, מענטשן וואס געבן זיך אוועק פארן באשעפער, וואס געבן זיך אוועק פאר אידן, געבן זיך אוועק פאר מצוות, געבן זיך אוועק מקדש שם שמים זיין, אלו חשובים לפניו מאוד מאוד, דאס דארף זיין אזוי א חשובע מענטש ביי אים, נישט דער עושר איז א חשובע מענטש ביי אים, נישט דער שיינער בעל מנגן איז א חשובע מענטש ביי אים, נישט דער. טאלאנטפולע מענטשן איז חשוב'ע מענטשן? מ, ניין, די חשיבות ביי מיר איז א איד וואס געבט זיך אוועק פאר א אנדערע איד, א איד וואס געבט זיך אוועק פאר באשעפער, א איד וואס געבט זיך אוועק פאר קידוש השם, דאס איז ביי מיר חשוב, און די מענטשן וחביבים לו, די מענטשן זענען באליבט ביי אים, והם יהיו, און די מענטשן וועלן זיין מאנשי חברותו, די גמרא שטייט. אז ס'איז געווען א גרויסע בית מדרש ווי אלע זענען געזעצן אלע שיך מענטשן וואס האבן פארראכטן שיך זענען געזעצן אויף איין פלאץ, אלע פלאמבערס אויף א אנדערע פלאץ, אלע עלעקטרישאנס אויף א אנדערע פלאץ, א מענטש זאל וויסן וועלכע חבורה ער וויל פיקן, איז זאגט דער בעל תומר דבורה אז א מענטש זאל פיקן חברים, פיק די חברים וואס זענען מאוד חשוב צום רבונו של עולם, ווער זענען דאס? די אידן וואס טוען מיט לפנינו לפנים משורת הדין, א איד וואס געבט זיך אוועק פאר א דאווענען, א ברען, ער מאכט אנדערע זאלן דאווענען, ער געט זיך אוועק פארן באשעפער, א איד א בעל חסד, טוט חסד טאג און נאכט, ער ברענט פאר חסד, ער ברענט פארן באשעפער, דער מענטש זאל זיין יהיו מאנשי חברותו, און דאס איז וואס דער רבונו של עולם וויל.